אין די פריערדיגע פרק האט מען געציילט די אידן, האבן מיר מסביר געווען אז דאס איז כדי צו וויסן וויפיל מענטשן איז דא יוצאי צבא ווי אזוי מסדר צו זיין די מלחמה און אזוי ווייטער, אין די היינטיגע פרק איז מען טאקע מסדר דאס, מ'ווייסט שוין וויפיל איז דא אין יעדע שבט קען מען וויסן ווער איז שטערקער ווער איז, מסתמא ביים ציילן ווייסט מען נישט נאר וויפיל מענטשן ס'איז דא, אזוי ווי ס'שטייט בשמות, לבית משפחותם לבית אבותם, בלייבט און פארשטייט יעדע איינער וואס זיינע כשרונות איז ווי ער באלאנגט וואסערע זאכן איז בעסער צו דער קען בעסער תוקף זיין קען בעסער אטאקירן דער קען בעסער מגן זיין דעפענדן יעדע איינער האט זיך זיין כשרון און זיין אפשר לויט וואס איז נמסר געווארן אין זיין משפחה וואס איז מער צוגעוואוינט אזוי ווייטער איז אין די היינטיגע פרק איז די פסוק מסדר טאקע ווי יעדע איינער גייט שטיין יעצט די שטיין איז דא צוויי חלקים ס'דא קודם כל וויאזוי וויאזוי הייסט עס שטייט איש על דגלו וואס טייטש דגלים דגלים האט צוויי טייטשן דגלים קען מיינען א פאן אזוי היינט רופט מען עס געווענליך א פאן אבער פשטות אין די פסוק דגלים וואס טייטש אזוי שטייט אין שיר השירים איומה כנדגלות ס'מיינט אזוי ווי א גרויסע מחנה איז דגלים למשל א שבט איז אזוי ווי א קליינע גרופע סאלדאטן די דגל איז אזוי ווי די גאנצע דיוויזשן זאגט מען ווי מען זאגט למשל אויף ענגליש היינט א גאנצע א גאנצע גרופע פון פון סאלדאטן ס'הייסט א דגל און מסתבר פאר דעם הייסט טאקע א דגל ווייל מען נוצט א פאן אפשר באותות מיינט דאס אזוי טייטשט רש"י אז מען ברענגט א צייכן א פאן האט זיך אנגעהויבן נישט סתם אלס א סימבאל נאר ס'האט א תכלית'דיגע זאך ס'האט א פראקטישע מינינג אז מען דארף מען הענגט אויף די פאן ווייסט יעדער סאלדאט ווי ער דארף גיין יעדע חלק האט זיך זיין פאן איז אפשר האט יעדער געהאט א פאן אבער דער עיקר ווארט איז אז מען איז מסדר דא פענער ווי אזוי צו מסדר זיין די ארמעי בעצם און די ארמעי האט צוויי זאכן ס'איז דא יחנו ווען איינס ווי מען רוהט און דאס שוין געשטאנען די פריערדיגע פרק געשטאנען אז לווים רוען סביב למשכן די אידן ארום זיי דאס אזוי ווי ארום די משכן דאס הייסט בשעת המחנה רוען מיינט נישט ווען מען פארט אדער ווען מען איז לוחם נאר ווען מען זיצט אויף איין פלאץ יעדער איינער האט זיך זיין פלאץ ווי צו זיצן און דאס אלץ ארום די משכן קען מען מעיין זיין צו ס'איז אזוי ווי מען איז מגין אויף די משכן די לווים זענען מגין אויף די משכן די אידן לכאורה זענען נישט די משכן איז צווישן די אידן נישט די אידן זענען ארום די משכן אזוי האט מיר איינער געזאגט אבער על כל פנים דאס איז די סדר ווי מען רוהט, אפשר איז אויך מסודר, מען גייט דאך גיין אין מיליטער דארף מען אויך זיין אויסגערעכנט, מען זעט יעדער איינער זיצט שוין אויף זיין פלאץ ווי ס'גייט, נאכדעם אזוי ווי שטייט אינמיטן איז כאשר יחנו כן יסעו, די זעלבע סדר, אדער מער ווייניגער די זעלבע סדר, מען קען מיינען אז עס איז געווען ממש די זעלבע סדר, ס'דא מחלוקת אין חז"ל שוין וועגן דעם, אבער אזוי ווי זיי אזוי ווי זיי זענען יחנו אזוי ווי פארן זיי אויך, אז ווען מען פארט אין מסעות, יעצט פארן איך מיין אז דארף דא א דריטע זאך פון מלחמה, ווען מען איז טאקע לוחם דעמאלטס מסתמא איז דא שוין א דריטע סדר, נישט. פונקטליך יעדע איינער פארט אזוי אבער ווען מען פארט צו די מלחמה מען פארט צו ארץ ישראל גייט מען פארן די זעלבע סדר פון די דגלים יעצט בשעת'ן מאכן די דגלים איז קודם האט מען געצוטיילט די שבטים אויף פיר פארטס יא ס'דא דגל מחנה יהודה ער איז די ראש און עליו מטה יששכר נאכדעם יעדע מאל די דריטע מאל שטייט נישט ועליו מטה זבולון כאילו ער איז שוין מצורף ער איז שוין א טפל צו די טפל און די תורה רעכנט איבער די נומבערס, סיי די נומבערס פון יעדע שבט, וואס זענען צבאו ופקודיו, און סיי דעם נומבער פון די גאנצע מחנה, די גאנצע דגל צוזאמען, און בעצם נישט מחדש דא גארנישט, ווער ס'קען מעט האט שוין געקענט מאכן די חשבונות אליינס פון וואס מען ווייסט אין די פריערדיגע פרק, אבער זעט אויס אז דאס האט א משמעות, די די ציילן האט נישט מיינט נישט סתם צו וויסן וויפיל, ס'מיינט אויך מסדר צו זיין, ס'קען זיין דאס די טעם ווייל דער האט מער שטייט ער אין די פראנט און אזוי ווייטער, ס'דא מפרשים וואס ווילן זאגן אבער על כל פנים ס'איז ווייטער נאך א זאך אז מ'איז טאקע מסדר ארום די זעלבע זאך, די צווייטע זייט איז דא ראובן און שמעון און גד. נאך דעם דא נאך דעם שטייט אינמיטן דגל מחנה לווים פארט אינמיטן ווייטער כאשר יחנו כן יסעו דאס הייסט דער משכן פארט צוזאמען אזוי ווי דער משכן ווען זיי רוען איז עס אינמיטן זיי ווען זיי פארן איז עס אויך אינמיטן נאכדעם איז דא מחנה אפרים מנשה בנימין נאכדעם דן אשר נפתלי דאס איז די פערדע מחנה די בעק דאס איז די סדר און אזוי ווי אין די פסוק חזר'ט איבער והלוים לא התפקדו דאס הייסט לא התפקדו מ'האט יעצט גערעכנט די לווים אבער מ'ציילט זיי נישט דאס הייסט ציילן ווייטער איז דאס אז ציילן מיינט נישט נאר ציילן אזוי ווי פקידה קען מיינען אויך אז די פוקד ער געבט אים א דזשאב יא מ'גייט זעהן שפעטער פקודי הלווים האט טאקע געגעבן דזשאבס פאר די לווים דאס איז די נעקסטע פרשה אבער ביזדערווייל איז לא התפקדו נאר זיי טאקע זיי רוהען דארט אבער זיי זענען נישט קיין פארט פון די צבאות זיי זענען נישט קיין פארט פון די מחנה פון די דגלים פון די אלע זאכן נאך אן אינטערעסאנטע זאך וואס מ'קען באמערקן אזוי ווי אונז לערנען אז דאס איז א ארמעי איז בעצם יעדע איינער בלייבט מיט זיין משפחה מיט זיין שבט נישט אזוי ווי אמאל היינט מען גייט אין די ארמי יעדע איינער צוטיילט זיך פון די שבט מען צוטיילט יעדע איינער לויט זיינע כשרונות ניין די ארמי איז כאשר יחנו כן יסעו ס'איז למשפחותיהם ס'איז ביי זייער מסודר לויט ווי יעדע שבט קומט זיין קומט פון זיין משפחה פון זיין בית אב אזוי האב איך געזאגט פריער אפשר יעדער האט זיך זיין כשרון אבער ס'קען זיין סתם אזוי יעדע איינער ס'איז בעסער מענטשן זאלן זיך שלאגן צוזאמען מיט זיינע ברידערס צוזאמען מיט זייערע קרובים זייערע קאזינס וואס איז נענטער וואס אזוי ארבעט זיך אויס בעסער און ס'טוישט נישט אז די אמאל אסאך מאל ווען מען גייט און מען הייבט אן צו פארן ווערט א גרויסע צופארעניש אפשר גייט טאקע ווערן די צופארעניש שפעטער אין די ספר אבער דא ביזדערווייל וויל מען אז די סדר וואס איז דא ארום די משכן יעדער איינער פארט זיך ווייסט זיך זיין פלאץ ס'בלייבט אפילו ווען מען פארט כאשר יחנו כן יסעו איש על דגלו באותות יעדער איינער ווייסט פונקטליך זיין פלאץ ווייסט ווי ער גייט ווייסט ווי ער קומט ווייסט וועלכע נאמבער ער איז וויפיל מענטשן וואס זיין דזשאב איז אזוי אזוי אין וועלכע משפחה ער באלאנגט וועלכע בית אב אזוי די אלע פרטים אזוי ווי עס איז ווען מען רוהט אזוי איז עס ווען מען פארט אויכעט.